הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך, מסכת ברכות דף נ"ב, די צווייטע שורה, זייטס מיר מוחל איך בין אביסל הייזעריג, וועל איך פארלערנען אביסעלע שטילער. אונז האבן מיר געהאט אין די פריערדיגע עמוד, א מחלוקת בית שמאי בית הלל, אז ס'קומט אז ס'קומט שבת און מ'וויל מאכן קידוש וואס מאכט מען קודם? בית הלל זאגן אזוי ווי אונז טוען מיר קודם סברי מרנן ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן און יעצט זאגט מען זאג אינדרויסן זאל זיין שטיל און נאכדעם זאגט מען די ברכה אויף קידוש אשר קידשני במצוותיו בית שמאי זאגן פארקערט קודם אשר קידשנו במצוותיו ברוך אתה ה' מקדש השבת, און נאכדעם בורא פרי הגפן. פרעגט די גמרא, מי סברי בית שמאי צו דען האלטן די בית שמאי אז דברכת היום עדיפא, אז די ברכה פונעם טאג מקדש השבת איז מער ווי די בורא פרי הגפן? והתניא האבן מיר דאך געלערנט. הנכנס לביתו, איינער קומט אהיים מוצאי שבת, מברך על היין, קודם בורא פרי הגפן, נאכדעם על המאור, נאכדעם בורא מאורי האש, נאכדעם על הבשמים, און ואחר כך הבדלה. וואס טוט זיך? ער האט נאר איין קאפ גרעיפ דזשוס, און ער וויל נאך באלד גיין מאכן מלוה מלכה, און ער דארף האבן דעם כוס וויין פאר ברכת המזון. איז מניחו לאחר המזון, מאכט ער נישט הבדלה יעצט, ער לייגט אוועק די בעכער, ער עסט מלוה מלכה קודם, און שפעטער מאכט ער הבדלה מיט בורא מאורי האש, מיט בורא מיני בשמים, מיט ברכת המזון, אויף איין בעכער. וויאזוי קען מען עסן פאר הבדלה? אויב מ'האט נאר איין בעכער וויין, איז דא א שיטה וואס זאגט,

נאכן בענטשן פרעגט די גמרא ווער זאגט די ברייתא איז בית שמאי והא ממאי דבית שמאי דילמא בית הלל היא אפשר איז בית הלל זאגט די גמרא לא סלקא דעתך דו זאלסט אפילו נישט טראכטן אז דאס איז בית הלל פארוואס ווייל דקתני האבן מיר געלערנט אין א ברייתא מאור קודם מאכט מען בורא מאורי האש, ואחר כך בשמים. נו, ווער האלט קודם קומט בורא מאורי האש און נאכדעם קומט בשמים? מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא בית שמאי, דתניא האט מען געלערנט אין א ברייתא, אויב איינער מאכט ברכת המזון מיט הבדלה אויף איין בעכער, אמר ר' יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית הלל אז קודם קומט ברכת המזון בתחילה און הבדלה בסוף, על מה נחלקו וואס קריגן זיך בית שמאי בית הלל? על המאור ועל הבשמים באמצע. אז די די בורא מאורי האש און די בשמים פון אינמיטן. יעדער האלט קודם ברכת המזון און צום סוף הבדלה. די שאלה איז נאר וואס קומט קודם. בית שמאי זאגן קודם בורא מאורי האש און נאכדעם בשמים. און בית הלל זאגן בשמים ואחר כך מאור. און זעט זיך פון דא אז וואס? אז די ברייתא פריער וואס שטייט.

פרעגט די גמרא ווער זאגט אז די ברייתא וממאי דבית שמאי היא ואליבא דר' יהודה, אפשר איז דילמא בית הלל היא ואליבא דר' מאיר, ס'איז דא א מחלוקת ר' יהודה מיט ר' מאיר וואס די בית שמאי בית הלל קריגן זיך, סאו עס קען זיין אז די ברייתא איז יא בית הלל, זאגט די גמרא ניין, לא סלקא דעתך, דקתני האט מען דאך געלערנט בפירוש הכא במתניתין, בית שמאי אומרים נר, ומזון. בשמים והבדלה, ובית הלל אומרים נר, ובשמים מזון והבדלה, קומט אויס לויט ר' מאיר, קומט אויס אונזער משנה, לויט ר' מאיר קומט אויס אז וואס? וואס האלט ר' מאיר? ר' מאיר האלט נר בשמים, נר קומט קודם בשמים אפילו לויט די בית הלל.

קסברי בית שמאי שאני עיולי יומא מאפוקי יומא. ס'חילוק ווען שבת קומט אריין צו ווען שבת גייט ארויס. עיולי יומא ווען שבת קומט אריין, אריינברענגען די שבת כמה דמקדמינן ליה עדיף, ווי שנעלער אנצוהייבן סאו האלטן בית שמאי קודם קודם קידוש און נאכדעם ברכת היין, אפוקי יומא. אוועקגיין פון שבת, כמה דמאחרינן ליה עדיף, ווי שפעטער דו קענסט לייגן די הבדלה איז בעסער, כי היכי דלא ליהוי עלן כמשאוי, אז ס'זאל נישט אויסקוקן ווי דו ווילסט פטור ווערן פון שבת. על כל פנים, מ'האט געהאט א מחלוקת אין די משנה בית שמאי בית הלל, וואס מאכט מען קודם ביי קידוש? יין? צו קידוש היום? בית שמאי האלטן קודם קידוש היום, אבער ביי הבדלה האלטן די בית שמאי, שפעטער הבדלה. פרעגט די גמרא, וסברי בית שמאי האלטן בכלל די בית שמאי אז ברכת המזון טעונה כוס? שטימט זיך נישט. זאגט זיך יעצט וואס פון די ברייתא קומט אויס, אז אויב איינער האט נאר איין כוס מוצאי שבת, און ער וויל עס האבן פאר הבדלה און שפעטער פאר מלוה מלכה, זאל עס אוועק לייגן פאר שפעטער. דאס איז בית שמאי. מ'האט דאך געהאט אין די משנה והא תנן, אין די משנה די פריערדיגע עמוד שטייט, בא להם יין לאחר המזון, אויב ברענגט מען אים אריין וויין נאכן סעודה, נישט מוצאי שבת, א מיט א מיט א וואכעדיגע טאג, נישט קיין חילוק. איז די אם אין שם אלא אותו כוס, בית שמאי אומרים מברך על היין קענסט מאכן א בורא פרי הגפן און קענסט אויסטרינקען, ואחר כך מברך על המזון. מאי לאו מיינסטו דען נישט דמברך עילויה ושתי ליה? בית שמאי האלט בכלל נישט אז מען דארף עס אוועקלייגן פארן בענטשן? דארף שוין קאסט א בענטש, רבי סילאן דארף א קאסט א בענטש, מיר לא, לא איז דאס אפשר, לא איז אפשר די מבורך עליו, ער מאך א בויער פרי הגופן, אין אלע חלא, אין לא בסיבר, אין מאך בערך איז אמוזן. סו די מחלוקה בשם על בסיל איז וואס? די אויב איינער האט א קאס זיין נאכן סידער, פארן בענטש, מיר קאמען זאגן בורי חתו שם קיין מילה קוין בויער פרי הגופן, אין האב און בענטש. פרעג די מושטימט, איך גומר מאר, המבורך, אויב איינער מאכט א ברכה, צורך שיטן. סאו וויאזוי קען זיין מאכט א בורא פרי הגפן אן אן טועם זיין? נו דו דטעים ליה ער איז עס טועם אבער ער לאזט איבער די כוס פאר בענטשן נו פרעגט די גמרא והאמר מר ס'האט מען דאך געלערנט אין א גמרא טעמו איינמאל דו טרינקסט א ביסל פון א בעכער פגמו איז דאס שוין געווארן פגום און מען קען שוין נישט מאכן א ברכת המזון אויף דעם ענטפערט די גמרא דטעים ליה בידיה ער גיסט א ביסל אראפ און ער טרינקט דער וויין מיט די הענט, סאו נאך אמאל. לאז אויסרעדן. לאז אויסרעדן. אז וואס? ער מאכט א בורא פרי הגפן, ער נעמט אביסל אראפ מיט די הענט, די כוס איז נישט פגום, ער לאזט איבער פאר בענטשן. סאו יעדער האלט אפילו בית שמאי, מען דארף האבן א כוס פאר בענטשן. פרעגט די גמרא והאמר מר כוס של ברכה צריך צריך שיעור, ס'מוז דאך האבן א שיעור. והא קא פּחית ליה משיעוריה, אָבער דו נעמסט אַראָפּ אַ ביסל, האָסט דאָך נישט שוין קיין שיעור, גמרא. דאָס ענטפֿערט די גמרא, דנפֿיש ליה טפֿי משיעוריה, אַז ס'איז געבליבן מער ווי די שיעור. פֿרעגט די גמרא, אָבער ס'שטייט דאָך אין דער משנה אם אין שם אלא אותו כּוס קתני, איז דאָך משמע אַז ס'איז נאָר דאָ אַ רביעית. זאָגט די גמרא, ניין, תרי לא הוי, ער האָט נישט צוויי רביעיתן. אבער אין מחד נפש מער ווי איינס דאן נאך אמאל ביי שמע האלט נאך אין ביי סימון אז מען דארף האבן א קאסטום מענטשן וואס זיי זאגן זיי מאך בויד א פריע גופן פאר מענטשן מיט טויט און פרעגן מיר ניין דאס שטימט נישט וואס טון די בחיע די בחיע פון פרק געלערנט איבער הייסע אז ביי שמע אמרם אויב מען ברענגט אריין א קאס וויין נאכן עסן מבורך על היין מאך א בויד א פריע גופן ווישויסאי

מיר געהאט די נעכטיגע עמוד, פריערדיגע עמוד, אכט מחלוקת, בית שמאי בית הלל, ביי א סעודה. די ערשטע מחלוקת איז געווען, וואס מאכט מען קודם? בורא פרי הגפן, צו קידוש. אונז גייען מיר צו די צווייטע מחלוקת. פלעגט זיך פירן צו ברענגען א כוס טרינקען, נישט שבת'דיגע סעודות, סתם אזוי. א כוס וויין, און געטרינקען פארן עסן, צו עפענען אפעטיט, היינט טרינקט מען סאדע מיט פאנטש מיט אלע זאכן אמאל איז געווען די גאנצע טרינקען וויין און נאכדעם זיך געגאנגען וואשן פאר סעודה די מחלוקת איז נישט בית שמאי זאגן קודם וואש דיין הענט פאר דו גייסט אנגיסן דעם כוס און טרינקען מאך א געהעריגע על נטילת ידיים טרינק די כוס נאכדעם מאך המוציא בית הלל זאגן ניין טרינק און נטילת ידיים וועסטו מאכן פאר המוציא

זיך ארויסרינען פון די בעכער משקין אחורי הכוס, דיינע הענט זענען דאך שניות, חכמים האבן גוזר געווען און געזאגט, סתם ידיים זענען שניות, א הענט איז דאך ביי די מדריגה פון א שני, סתם אזוי ווען אונז עסט מען חולין, ס'קען נישט גיין פון א שני ווערן א שלישי, ווייסעך.

מי חטאת גייט עס נאכאמאל, אלץ דרגות מדרבנן, דאס וואס אונז וואשן מיר זיך די הענט פאר ברויט, דאס האבן חכמים מתקן געווען, ווייל כהנים עסן גייען עסן ברויט, און זיי וועלן נישט כאפן אז זיי עסן תרומה, תרומה ברויט אז דו כאפסט אן מיט די הענט ווערט א שלישי, ווייל הענט זענען אלץ אזוי ווי א שני, אזוי האבן חכמים געזאגט, הענט זענען די דרגות אין טומאה פון א שני, שני טומאה, אבער א שני קען נישט מאכן קיין שלישי ביי חולין. יא, וועט סאו שייני. כדאי דער קוין זאל גיין, ווי דער מאכט נישט אויך באכיל, דער געזאל איז נאך אלס דא. נאך אמאל, אויב די סאך האט מאך קאס, וואס דו מאשקן, א חויר א קאס מאכן מסי דא, קימט דאך אויס דער מאשקן אל ווערן טומא, די יאך ווער די טעם יעס א קאס, דער מאשקן אל מסמא זיין, דעם קאס. יעצט פרעגט די גמרא וואס וואס דארף עס גיין אזוי אז די משקין וועלן טמא ווערן? מיט א הענט כאפט זיך אן די כוס, פרעגט די גמרא וליטמו ידיים לכוס, מען דארף זיך וואשן די הענט ווייל די ווייל די הענט גייט מטמא זיין די משקין און די משקין די כוס, די הענט אליין זאגט די גמרא ניין, ידיים שניות הן, און א שני די הלכה ואין שני עושה שלישי בחולין, אלא על ידי משקין, חכמים זענען זייער מחמיר געווען ביי משקין, אז משקין זאג איך יא, באכילו אז ס'גייט ווייטער אריבער און באסיל האלט ניין מאז גייט א קארט וואקן נאט וועל איז איין פארוואס באסיל זאגן נישט אז מען דארף נישט מען טאר נישט מען טאר נישט וואשן די הענט פאר מען גיסט אן די קארט ווייל שאם האט אוהב מען נאט וועל איז דיין תחילה בכמורת זייער שאם איד מאשקע שבגן חמור דיין הענט וועט בלייבן נאס וועסט זיך נישט אפווישן דיינע הענט, און ס'וועט דערנאך טמא ווערן פונעם כוס, אפשר איז די כוס א שני, די כוס וואס דו טרינקסט יעצט איז טמא, און ס'וועט מטמא זיין די וואסער, ויחזרו ויטמאו את הידיים, און דו וועסט ווערן נאכדעם טמא, און פארוואס זאלסט יעצט עסן בידיים טמאות? פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא וניטמי כוס לידיים, וואס דארף מען דא? ס'איז א מורא אויב דו וועסט יא וואשן די הענט, און דיין הענט וועט בלייבן נאס. פלעין די קאסט מור ניי איין קייל אין מטעם אודם א קייל וואס איז קומען געווארן פון א פלאן אטעמע קען נישט מטעם זיין א אודם נאר וואס דען נאר דורך משקה מי פרעגט די גמור דעם זיין טעם למשקה שבתוך אוי חמוד דער גאטל אויב די קאסט איז טומע אין די עס אומ נאסט הענט ער די קאסט טומע מאכן דיין הענט וואס איז נישט מויער די קאסט טומע מאכן וואס איז די פידי מיט די הענט

מה שאין כן תוכו די אינסייד פון די קאפ וא ואוגנו און די די זוים ארום די קאפ ואזנו און די אויער ארום די אויער יא איז די אויער איז די אויער וידיו און די גראדע הענטל די פאר די גראדע הענטל דאס איז טהורין אויב איז נטמא תוכו אויב משקין טמאין האבן אנגערירט א אינסייד פונעם גלעזל דעמאלטס נטמא כולו אבער אין

אז ס'וועט ארויסשפריצן פון די כלי נאכדעם וועט עס טמא מאכן פאר דיר, במילא די בית שמאי האלט מען טאר אזא כלי נישט נוצן, קומט אויס וליכא למיגזר שמא יטמאו המשקין שבידים בכוס, פארוואס ווייל מען נוצט בכלל נישט אזא כוס, האבן זיי נישט מורא, במילא האלטן די בית שמאי די גאנצע פראבלעם איז. וואס איז די גאנצע פראבלעם? איינער האלט מיט? די פראבלעם איז די הענט. די הענט, קען זיין דו גייסט יעצט טמא מאכן די כלי. וועגן דעם הייסן זיי דיך גיי וואש דיך פארן אנכאפן די כלי. בית הלל זאגן מותר להשתמש בכלי שנטמאו אחוריו במשקין. און אמרי זיי זאגן ניצוצות לא שכיחי דארף נישט מורא האבן אז ס'וועט ארויסגיין ניצוצות וועט ארויסשפריצן פונעם כוס ממילא האלט מען נישט אז מ'דארף זיך גיין וואשן די הענט ווייל אפילו לאמיר זאגן אז דאס וועט ווערן טמא די אחורי הכוס איז דאך נישט קיין שום פראבלעם ואיכא למיחש שמא יטמאו משקין שבידים מחמת הכוס איך האב פשוט מורא אז דיין הענט אז ס'וועט זיין נאס וועט עס גיין מטמא זיין די אחורי הכוס וועגן דעם זאגן זיי וואש נישט דיין הענט און די בית הלל פירן אויס דבר אחר איך האב נאך א טעם פארוואס איך זאג מען זאל זיך נישט וואשן פאר מען גיסט אן דעם כוס נאר פאר די סעודה הערשי ווייל תיכף לנטילת ידיים סעודה אזוי פסק'ן מיר אונז די נטילת ידיים דארף זיין גלייך פאר מען גייט עסן

תיכף לנטילת ידיים דארף מען זיך וואשן. איז גיימיר יעצט גיין צו די דריטע מ'הערט מיך? ס'איז הייזעריג. גיימיר יעצט גיין צו די דריטע מחלוקת אין די משנה. אז מ'ווישט זיך אפ די אלע רבי'ס האבן א האנטוך אדער ביי די חתונה איז דא אזא סערוועטל וואס ליגט ביי יעדן טיש. ווי לייגט מען דעם סארוועטל, די טישטעכל וואס מען ווישט זיך אפ? די בית שמאי זאגן מען זאל עס האלטן אויפן טיש, די בית הלל זאגן מען זאל עס לייגן אויפן בענקל. וואס קריגט מען זיך? תנו רבנן, בית שמאי אומרים מקנח ידיו במפה, דו ווישט זיך אפ די הענט אין די האנטוך, ומניחה על השולחן לייג עס אויפן טיש, זאלסט זיך קענען אריינווישן אין דעם ווען דו עסט, ווען דו ווערסט שמוציג די הענט. איי. פארוואס זאל מען עס נישט לייגן אויפן בענקל? ווייל שאם אתה אומר על הכסת, אויב דו זאגסט אז מען זאל לייגן דעם האנטוך אויף דעם בענקל אזוי ווי די בית הלל זאגן, דארף איך מורא האבן גזירה שמא יטמאו משקין שבמפה מחמת הכסת. ס'קען זיין אסאך מאל איז דער האנטוך זייער נאס, ס'האט משקין, אין די בענקל וואס מען זעט איז טומע וואס איך קען זאגן די מאסקן אַש קען זיך גאַר גערן טומע אין שפּעטער ווי יאַך ווען עס חרם ווישט אין האַנט ווי יאַך זעט ווי טעם איז איידע איך פרעג די גמור אויב דאס דער פראבלעם פון די באשאמאי אַ מיט לייג אין די בענק די האַנט זיך אויפן בענק מען זיצט אויף אַ בענק וואס איז טומע אין די וואַסער פון די האַנט זיך דו מגלאַך דאַרף די האַנט זיך טומע ווערן פון די בענק אין די טעם איי קעיס איז למאַפּע ענטפערט די גמרא אזוי ווי פריער, דאס ווייסטו שוין אז ס'איז דא א הלכה, אין כלי מטמא כלי, א כלי קען נישט מטמא זיין אן אנדערע כלי, מ'רעדט נישט ווען ס'איז א אב הטומאה, אבער סתם אזוי קען עס נישט מטמא זיין אן אנדערע כלי, משקין, האבן חז"ל גוזר געווען, וועט יא, נו פרעגט די גמרא, פארוואס זאגסטו נישט ונטמייה כסת לגברא גופיה? איך האב מיר זאלן זאגן ווי דו מעגסט זיצן אויף א קאוטש ווי דו מעגסט זיצן אויף א בענקל וואס איז טמא זאגט די גמרא דאס איז אויך פשוט אז אין כלי מטמא אדם סאו די גאנצע פראבלעם איז די וואסער וואס ס'ליגט אין די האנטוך בית הלל האלטן פארקערט בית הלל זאגן לייג די האנטוך על הכסת אויף דעם קאוטש און ווען דו ווערסט שמוציג זאלסט זיך אפווישן די הענט דארט, ווייל שאם אתה אומר אז דו זאגסט אזוי ווי בית שמאי על השולחן, נו ליגט דא די פראבלעם, גזירה שמא יטמאו משקין שבמפה מחמת השולחן, ס'קען זיין אז די טיש איז טמא, און די האנטוך וועט ווערן טמא פון די טיש, און נאך די וואסער, וואס? די וואסער פון די האנטוך, ויחזרו ויטמאו את האוכלין, סאו.

האט מען עס נישט געטארט נוצן, ואין שני עושה שלישי בחולין, אלא על ידי משקין. אבער וואס קריגט מען זיך דא לייבי? וואס איז זיין פראבלעם די בענקל? און וואס איז זיין פראבלעם די טיש? במאי קא מיפלגי. בית שמאי סברי האלטן אסור להשתמש בשולחן שני, מ'טאר סיי ווי נישט נוצן א טיש וואס איז א שני. ווייל גזירה משום אוכלי תרומה, כ'האב מורא אז מ'עט לאזן נוצן א טיש וואס איז געווארן א שני, וועט א כהן באלד גיין עסן תרומה אויף דעם, און תרומה גייט דאך ווערן א שלישי. במילא זאגן זיי לייג די האנטוך אויפן טיש ווייל די טיש איז דאך סיי ווי א טהור'ע טיש, בענקלעך האט מען נישט גוזר געווען ווייל בענקל איז דאך ווייטער, אויף א בענקל ליגט נישט קיין עסן, בית הלל סברי מותר להשתמש בשלחן שני, ווייל ער קוקט אן א כהן אוכלי תרומה זריזין הן, כהנים זענען זייער געווארנט אין זייערע הלכות, קומט אויס אז דו וועסט לאזן לייגן דעם האנטוך אויפן טיש, קען זיין די משקה פון די האנטוך וועט ווערן.

פארוואס? ווייל אין נטילת ידיים לחולין מן התורה. אה, די גאנצע זאך פון אז די הענט זענען טמא, עס קומט נישט מן התורה, ס'איז נאר א זאך מדרבנן, איז מוטב שיטמאו ידיים, האט נישט מורא אויף דעם חלק אז ער וועט אנרירן מיט די הענט טוט ער זיך אפוואשן, די עיקר איז בית הלל מורא ואל יטמאו אוכלין דאית להו עיקר מדאורייתא. לייג נישט די האנטוך אויפן טיש, וואס דאס קען אנקומען אז די משקה פון די האנטוך וועט טמא ווערן דורך די טיש.

האסט מפסיד געווען א שטיקל עסן. אבער אבל נטילת ידיים לבית שמאי תחילה, מיין אבל נטילת ידיים לבית שמאי תחילה לא סבירא להו, בית שמאי האלטן אז וואס? אז מ'טאר נישט גיסן מים אחרונים פאר מען קערט אויס, מאי טעמא משום פירורין, כ'האב א מורא אז דו וועסט חרוב מאכן די ברעקלעך אויפן פלאר, בית הלל אומרים, אם שמש תלמיד חכם הוא, אויב דער וועיטער דא, דער וואס סערווירט, א תלמיד חכם, נוטל פירורין שיש בהם כזית, ווייסט ער דאך שוין אליינס אז מ'דארף אויפהייבן א שטיקל ברויט פון דער ערד, וואס איז גרעסער ווי א כזית, ומניח פירורין שאין בהם כזית, די ברעקלעך, די קליינע ברעקלעך, וואס איז ווייניגער ווי א כזית, איז נישט דא קיין איסור ביי דעם עס מאבד צו זיין, במילא פעלט נישט אויס מען זאל אויסקערן די שטוב פאר מען וואשט מים אחרונים. מסייע ליה לרבי יוחנן, און בית הלל איז א ראיה צו רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, פירורין שאין בהם כזית, מותר לאבדם ביד, פירורין וואס האט נישט קיין כזית, מעג מען מאבד זיין. למעשה, וואס האלטן בית שמאי? במאי קמיפלגי? וואס איז דער נקודה? נו? וואס איז דער נקודה? הערט מיך אויס. וואס קריגט מען זיך? שמאי האלט דען יא, אז מען מעג לאזן חלות אויפן פלאר. זיי קריגן זיך צו מען מעג ניצן א שמש עם הארץ. בית הלל סברי אסור להשתמש בשמש עם הארץ. און במילא, דארפסט זיך נישט מורא האבן ס'איז דא כזיתים אויף די פלאר. ווייל דו האסט דאך אלץ א בחור א ערליכער בחור וואס ער הייבט עס אויף במילא מעג מען זיך וואשן מים אחרונים פאר מען קערט אויס בית שמאי האלטן מותר להשתמש בשמש עם הארץ דו מעגסט נעמען א וועיטער איינער וואס וואס קערט נישט אויף גארנישט קומט אויס קען זיין ס'איז דא ברויט אויף די פלאר טארסטו נישט וואשן מים אחרונים פאר מען קערט אויס

אין מוז נישט צו מאכן דברים של אמרים נער איך ביסט אין מוז דור בייד אלט פאר וואס מאכט די קודם בויער אין אמסום און רוב באסער איז די דברי רער מאי האט זיך רוב אנגעריפן דער מאי לערן פאר דער זמח לויק איז שם מזל אבער די דו אמר אין אכלי קיב שם און דאס איז די קריג אין זיך שרין ווען איינ האט נאר איין בכר מאס שב אַז קודם קים בן שלמה בוז שבתחילה ועליו דולה שבסאַב. אין אַ מאַן אַכליק, וואָס די נקודה פֿון זײַן מחלוקת,

וועגן דעם האלטן די בית שמאי אז מען זאגט נישט בורא די אייבערשטער גייט באשאפן פייער, מען זאגט ברא, בית הלל סברי בורא נמי דברא משמע בורא מיינט אויכעט ער האט, סאו אבער יעדער האלט ברא מיינט ער האט, איי וועסט מיר פרעגן לויט דעם פארוואס האלטן די בית הלל מען דארף זאגן בורא, ווייל זיי ווילן גיין מיט די נוסח הפסוק. די פסוק זאגט בורא, פרעגט די גמרא מתיב רב יוסף, לויט דיר, וואס דו זאגסט רבא, אז מען קריגט זיך ארום, וואס ס'מיינט בורא, שטייט דאך יוצר אור ובורא חושך, וואס מיינט ער בורא חושך? ער גייט באשאפן טונקל? ער האט באשאפן, שטייט דאך יוצר הרים ובורא רוח, שטייט דאך בורא השמים ונוטיהם, יעדער איז דאך מודה, אז די פסוקים גייען ארויף אויף ששת ימי בראשית, אז ער האט, סאו ס'קען נישט זיין אין דעם קריגן זיי זיך, אלא אמר רב יוסף הערשי בברא ובורא, כולי עלמא לא פליגי דברא משמע, סיי ברא, אשר ברא ששון ושמחה, און סיי בורא ביידע מיינט ער האט. אין וואס קריגן זיי זיך? מען קריגט זיך בכלל נישט מיט די ווארט ברא צו בורא. מען קריגט זיך אויף די צווייטע ווארט. בית שמאי זאגן מאור, מאור, איין ליכטיגע פייער. בית הלל זאגן מאורי, די אייבערשטער האט באשאפן אסאך פייער. בית שמאי סברי, חדא נהורא איכא בנורא, די אייבערשטער האט באשאפן איין פייער. און פון די פייער קומען ארויס אסאך קאלערס, און בית הלל סברי, טובא נהורי איכא בנורא, די אייבערשטער האט באשאפן אסאך פייערס, פאר אסאך קאלערס אין די פייער, סאו קומט אויס זיי קריגן זיך בכלל נישט אין ברא צו בורא.

לאמיר גיין ס'איז געשטאנען אין משנה ווייטער הערשי, מען קען נישט מאכן קיין ברכה אויף לעכט אדער בשמים וואס קומען פון גוים. פרעגט די גמרא וואס די פראבלעם מיט בשמים פון גוים? בשלמא, א פייער פון א גוי נר, משום דלא שבת, וויבאלד דער גוי האט עס אנגעצינדן שבת, אפילו די גוי איז נישט מצווה. אַפֿילו די גױ מעג טאָן אַ מלאָכה, אָבער באַלד װעט מען זען, אין קומענדיגע דף, רש"י ברענגט, משום דלא שבת ממלאכת עבירה, שהגוי עושה מלאכה לאורו, ותניא לקמן אור שלא שבת, אין מברכין עליו הואיל ונעבדה בו עבירה, סאו וויבאלד דער גוי האט אנגעצינדן די פייער שבת, מאכט מען נישט קיין ברכה, אבער בשמים מאי טעמא לא, וואס איז די פראבלעם? וואס איז די פראבלעם צו מאכן א ברכה אויף בשמים פון א גוי? אמר רב יהודה אמר רב די פראבלעם דא איז הכא במסיבת גוים עסקינן מען רעדט דא פון א מסיבה וואס מען מאכט א פארטי שסתם מסיבת גוים לעבודה זרה היא פשוט ווייל מען טאר נישט הנאה האבן פון עבודה זרה פרעגט די גמרא ס'קען דאך נישט זיין אז די פראבלעם איז עבודה זרה הא מדקתני סיפא די משנה זאגט דאך עקסטער איי מברכן לא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה, איז דאך מכלל דרישא לאו בעבודה זרה עסקינן, אמר רב חנינא מסורא, רב חנינא פון סורא, מה טעם קאמר. די משנה זאגט נישט צוויי הלכות, נאר די משנה גייט צו אין מברכין על נר ועל תיקון מה טעם אין מברכין לא על נר ולא על הבשמים של גויים, מפני שסתם מסיבת גויים לעבודה זרה. און אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה.